שלום וברכה צו א רגל אחת. ס'איז דא א סארט וידוי וואס איז זייער שווער פאר מענטשן צו זאגן, א הודאה, מודה זיין אז כ'בין נישט גערעכט, כ'האב געמאכט א טעות. יעצט מ'רעדט נישט פון מודה זיין אנערקענען אז כ'האב אמאל געמאכט א טעות, אדער לאמיר זאגן אפילו ווען. איך זאג א שטיקל אינפארמעישן, איך ווייס די גמרא זאגט אין דף אין בבא מציעא דף עיין עמוד א' זאגט ער אזוי און אזוי, און ס'שטעלט זיך ארויס אדער אז ס'איז נישט דא אזא גמרא אדער אז ס'איז נישט אויף דף עיין, ס'איז אויך אויכעט שוין גרינגער, נישט מורא'דיג באטעמט אבער ס'איז שוין גרינגער. ווען עס קומט אבער צו די אייגענע מיינונגען, צו די אייגענע איבערצייגונגען, צו די אייגענע אידעלאגיע, דעמאלטס האבן מיר זייער זייער, ס'איז אונז זייער שווער מודה צו זיין אז מען איז נישט גערעכט. ווען מען רעדט פונעם עבר אפילו, כ'האב אמאל אזוי געהאלטן, איז נאך אלץ דא א מקום פאר א מענטש צו זאגן אקעי איך האב אמאל אזוי געהאלטן אבער איך האב איינגעזעהן אז ס'איז נישט ממש אזוי און היינט האלט איך אנדערש און אפילו דעמאלטס האמיר אויכעט געווענליך צולייגן א סיבה די סיבה וואס איך האב אמאל אזוי געהאלטן און היינט האלט איך אנדערש איז וועגן און די וועגן איז לאו דווקא ס'קען פשוט זיין אז מ'איז געווארן אביסל ערוואקסענער מער באזעצן און מ'האט זיך באקענט מיט נייע פאקטן און לכבוד דעם האט מען געטוישט די מיינונג. בדרך כלל וועט מען אבער זאגן אז כ'האב געטוישט מיין מיינונג וועגן די מציאות האט זיך געטוישט, עפעס אזוי. אבער ווען ס'קומט צו יעצט באשר הוא שם, כ'האב א געוויסע איבערצייגונג, א געוויסע פערספעקטיוו אויף א זאך, א געוויסע אידעלאגיע, דעמאלטס איז זייער שווער פאר א מענטש אריינצולאזן ביי זיך די מעגליכקייט, אז ס'קען זיין ער איז נישט גערעכט, ס'קען זיין דער וואס שטייט קעגן איבער און זאגט פונקט פארקערט, יתכן אז ער איז דווקא גערעכט און איך נישט. ס'איז אזוי. נאך שווערער איז מודה צו זיין אז איך בין נישט גערעכט. סיי ס'איז דא די שוועריגקייט פון אליין מכיר זיין אין די מעגליכקייט אז איך בין נישט גערעכט, און גאר שווער איז עס ארויסצוזאגן מיטן מויל, צו אנערקענען איך בין איבערצייגט אזוי און אזוי, איך האלט זיכער אז דאס איז די ריכטיגע וועג, דאס איז די איינציגסטע אופן ווי אזוי מען קען אנקוקן די די וועלט אדער די געשעעניש אדער איך ווייס איך גלייב אין די פארטיי אין די פלאטפארמע און סאו כ'בין נישט זיכער אז ס'איז אזוי, ס'איז זייער מעגליך אז איך בין נישט גערעכט, ס'איז א שווערע זאך, ס'איז זייער א שווערע זאך, און די אינטערעסאנטע זאך מיט דעם איז אז אונז אלע זעמער מסכים, אז די הנחה איז אמת, אז דאס איז א כלל, ס'איז א כלל פאר רוב מענטשן, ס'הייסט אז רוב מענטשן זענען אזוי, רוב מענטשן זענען ממש בלינד, מ'קען זאגן אפילו פאנאטיש, ווען עס קומט צו זייערע אייגענע איבערצייגונגען, נישט קיין חילוק וואס ס'איז, זאל עס זיין פאליטיש, זאל עס זיין וואס עס זאל נאר נישט זיין, מיין וועג פון לעבן, מיין וועג פון טון זאכן, ס'נישט קיין חילוק וואס. רוב פון אונז וועט מסכים זיין אז רוב פון אונז האבן די שוואכקייט, אבער רוב פון אונז וועט אין די זעלבע צייט נישט זיין גרייט מודה צו זיין אז איך בין א חלק פון די רוב, אז איך בין א חלק פון דעם כלל. יא, אונז זעמיר מסכים, דארטן וואו אונז זעמיר אליינס נישט זיכער, איז איז יא דא א היכי תמצא אז אונז זאלמיר מסכים זיין, ס'קען זיין איך בין נישט גערעכט, אבער ווען איך בין איבערצייגט אז איך בין גערעכט, דעמאלטס איז נישטא פון וואס צו רעדן, דעמאלטס איז זיכער אז איך בין טאקע גערעכט, ווייל איך בין דאך טאקע אזוי איבערצייגט. איך זאג נישט קיין ליגנט, איך זאג דעם אמת. איך בין זיכער ס'איז ביי מיר קלאר אז איך בין גערעכט. איי יענער איז אויך איבערצייגט, יענער איז אויך זיכער, אבער למעשה בין איך גערעכט און יענער נישט. אזוי זעמער אונז. יעצט די געפיל וואס מ'האט פון זיין אומגערעכט איז זייער זייער א שווערע, מ'קען זאגן א שווערע איבערלעבעניש ממש. ס'איז זייער א שווערע פיל צו אריינצונעמען אין מויל, צוקייען, אראפשלינגען און נאכדערצו פארדייען. ס'איז באמת שווער. לאמיר אנכאפן א זאך וואס איז יעצט הייס אויפן סדר היום, איך ווייס די פאליטיק אין אמעריקע, דארטן זענען דא, נישט יעדער, אבער ס'זענען דא מענטשן וואס האבן זייער זייער שטארקע מיינונגען, יעצט אויב עמיצער זאל איך שהוא מאכן א רעוואלוציע ביי זיך אין קאפ, לאמיר זאגן ער איז שטארק צו רעכטס און ער גייט ווערן איבערצייגט אז בעצם איז יענע זייט גערעכט, איך ווייס ביידן איז א בעסערע פרעזידענט צו טראמפ האט נישט באמת פארלוירן די וואלן, וואס עס זאל נאר זיין אין וואס ער איז זייער שטארק איבערצייגט, טראמפ איז זיכער די בעסטע פרעזידענט אדער טראמפ איז זיכער די ערגסטע פרעזידענט, לאמיר זאגן אז ער טוישט זיין מיינונג יעצט די עצם טויש. מאכט נישט קיין סאך אויס אין לעבן, לאמיר זיך נישט נארן, פאר מיר אליין, אזוי ווי איך שטיי און גיי באשר הוא שם, ס'איז נישט, ס'וועט מיר נישט קיין סאך אויסמאכן אין לעבן, און די עכטע שינוי, די ממשות'דיגע שינוי וואס ס'קען זיין אז ס'איז יא דא, איז זיכער נישט גענוג גרויס צו בארעכטיגן די מאס עקשנות אין וואס איך קלאמער מיך אין מיין מיינונג, ס'הייסט דער זיין אזוי מין אינוועסטעט אין דעם מיינונג, וואס מיין מיינונג זאל נאר נישט זיין, אהער אדער אהין, דער זיין אזוי מין שטארק דערמיט און אזוי אומבויגזאם זיך נישט וועלן דערפון רירן איז סאך מער ווי די שינוי אויף למעשה וויפיל ס'מאכט מיר אויס בארעכטיגט. וואס די חילוק זאל נאר זיין צו איך האלט דא און איך וועל שפעטער האלטן אנדערש וואס די חילוק אויף למעשה זאל נאר נישט זיין איז עס נישט גענוג גרויס אז ס'זאל קענען מסביר זיין די מאס זיכערקייט וואס איך האב אין מיין מיינונג, בעסער געזאגט, די שוועריקייט וואס כ'האב פון פארוואס מיר עס איז מיר אזוי שווער איבערצולאזן פלאץ אין קאפ און אין מויל אז כ'בין אפשר נישט גערעכט און ס'קען זיין יענער איז גערעכט, ס'קען זיין דעם אמת ליגט ביי יענעם. סאו ס'איז נישט די עצם זייען נישט גערעכט, נאר ס'איז די הכרה אז איך בין נישט געווען גערעכט. ס'הייסט בעסער געזאגט, ס'איז נישט די עצם טוישן מיין שטעלונג פון דא, פון אלף צו בית, פון רעכטס צו לינקס, פון שווארץ צו ווייס, וואס שווארץ אדער ווייס זאלן נאר זיין, נאר ס'איז מער די הכרה אז וואס כ'האב פריער געהאלטן איז נישט געווען ריכטיג, נישט דאס איז געווען די אמת. כ'מיין, לאמיר ברענגען א אילוסטראציע כאילו אין א אנדערע, אין א אנדערן פאל כדי ארויסצוהייבן די קאנטראסט. לאמיר זאגן אז א מענטש. עימיצער איז אויפגעוואקסן אין א ציוויליזאציע, איך ווייס אויף אן אינזל, וואו די זאך וואס אונז קען מיר אלס הונגער האט אן אנדערן נאמען, ס'הייסט דאס איז אסאסיעטעד, דאס ווערט איך ש צוזאמגעשטעלט מיט די געפיל וואס אונז קען מיר אלס מיד, עס מאכט זיך איין אזא מענטש, איז פון אזא אינזל אנגעקומען צו איינע פון אונזערע לענדער, צו איינע פון אונזערע מקומות, וואו ס'איז דא א קלארע חילוק צווישן הונגעריג און מיד, ס'איז נישט די זעלבע זאך, הגם ווען עימיצער איז הונגעריג איז ער אויך אויסגעמאטערט, אבער ס'איז דא א חילוק, מען קען זיין מיד ווען מען איז זאט, און מען קען זיין נישט דווקא מיד ווען מען איז הונגעריג, בקיצור ביי אונז זענען די צוויי זאכן צוטיילט, און יענער קומט אן און ער זאגט פארן עולם, מ'קומט אן צו אונז דא, ביי אונז אין די צו אונז אין בית מדרש, און ער רופט זיך אן איך בין זייער מיד, און דער עולם פרובירט אים צו העלפן, מען אפערט אים א בעט, א פלאץ וואו ער זאל קענען איבערנעכטיגן, אבער בקיצור נאך א שטיקל שמועס אהין און צוריק שטעלט זיך אויס ער האט געמיינט צו זאגן אז ער איז הונגעריג, אה ביסט הונגעריג, אקעי פיין, מען געבט אים צו עסן, מען גיבט אים א גוטע סעודה, דאס, און ער עסט צו די זעט און פיין אלעס איז גוט. יענער ווערט נישט זיין פראסטרעיטעד מיט מיטן פאקט אז ער האט נישט ריכטיג אז ער איז געווען נישט גערעכט, אז ער איז נישט געווען גערעכט ס'הייסט אז ער האט באצייכנט יענע געפיל יענע נויט יענע ניד וואס ער האט געהאט מיט אן אנדערן ווארט ס'אים אין נפקא מינה אזוי לאנג ווי די מענטשן וואס ער דארף זיי זאלן אים העלפן פארשטיין פון וואס ער רעדט אקעי, מהיכי תיתי. ער איז געווען ראנג מיט דעם. אפשר נישט עפעס מורא'דיג געשמאק, איך ווייס. אבער שוין, מ'האט שוין געזען אזאנס. געגאנגען ווייטער. א וואך ארום וועט ער עס שוין נישט געדענקן. די עיקר פאר אים איז די ממשות'דיגע חילוק. ער איז הונגעריג און ער וויל ווערן אויסהונגעריג. ער וויל ווערן זאט. לא כן הני ווען ס'קומט צו זיין גערעכט אדער נישט גערעכט. ווי ווי ס'מאכט אויס למעשה. מ'רעדט לגבי א מיינונג, א איבערצייגונג, א שיטה, אידעלאגיע. די חלק ווי ס'מאכט אויס למעשה איז ווייניגער וויכטיג ווי די עצם הכרה אז איך בין נישט געווען גערעכט, אז ס'קען זיין אז כ'האב געטראכט פאלש, לאמיר זיך עס מודה זיין. עטס איינע פון די סיבות וואס געוויסע ווילן זאגן, ס'איז א סברה וואס די שכל קען דערהייבן, ס'לאזט זיך הערן, איז אלס קליין קינד, איז די משמעות פון זיין נישט גערעכט און האבן עפעס געטון פאלש אדער געזאגט פאלש סאך שטארקער ווי שפעטער ווען מען קומט אן צו די ערוואקסענע יארן. קליינע קינדער האבן נישט קיין סאך מיינונגען, קיין סאך שיטות, זיי האבן נישט קיין אידעלאגיעס, זייער פאלש און ריכטיג מיינט נישט גוט געקענט ביים פארהער אדער געטון אן אומריכטיגן שריט, אן אומריכטיגע זאך, אויסגעגאסן עפעס אין שטוב, אדער געטון עפעס א אקט וואס האט אים געברענגט יסורים, כ'ווייס, ער האט זיך צוקלעמט די הענט, ער איז אראפגעפאלן, ער האט אויפגעהויבן עפעס וואס ער האט נישט געדארפט און ס'האט זיך נאכדעם צובראכן, במילא זיין זיין נישט גערעכט, מיין אלס קליין קינד איז עס נישט נישט גערעכט, ס'הייסט די נעגעטיוו, די נישט, נישט גוט געטון, נישט גוט געזאגט, האט א עכטע עמאושענעל משמעות, ס'איז א עכטע טיפע זאך וואס קומט מיט אסאך ווייטאג, און מצד השני יא גוט, ווערט שטארק ארויסגעהויבן און אויסגעלויבט. סאו שפעטער, אונז וואקסט מיר אזוי אויף, מיט לגבי יא גערעכט און נישט גערעכט, אז ס'האט א טיפע רגשיות'דיגע נפשיות'דיגע משמעות, ס'האט תוצאות וואס פילן זיך טיף אינעווענדיג, ס'קען גאר שטארק וויי טון אדער שטארק דערפרייען. איז במילא שפעטער ווען אונז וואקס מיר אויף און יא גערעכט און נישט גערעכט טראגן זיך אריבער אונז ווייסט מען שוין בעסער די עיקר כללים פון לעבן על כל פנים די בעסיקס יעדער באגייט נאך שפעטער טעותים אבער די בעסיקס פון לעבן קען מען שוין און נאכדעם קומט אריין אין בילד א נייע זאך מען הייבט אן שוין האבן מיינונגען מען האט שיטות און מען ווערט אינוועסטעד דערין איז דעמאלטס נישט גערעכט די אופן ווי אזוי אונז האמיר זיך באקענט מיט זיין נישט גערעכט און יא גערעכט גיסט זיך אריבער צו די נייע באגריפן וואס אונז האמיר אין לעבן, צו דעם נייעם תחום פון א מיינונג. און במילא ווערט עס אזוי צוזאמגעשטעלט ביי אונז, נישט זיין גערעכט, אזוי האמיר אונז אין זיכרון, יענעם חלק זיכרון צו וואו אונז האמיר נישט קיין געהעריגן צוטריט אבער ס'ליגט דווקא. פונקט ביים ביים דווקא ביים יסוד פונעם מענטשנ'ס שכל פונעם מענטשנ'ס געפיל אז נישט זיין גערעכט איז עפעס וואס טוט זייער וויי וואס איז זייער נישט געשמאק עכט א שווערע איבערלעבעניש דאס איז איינס נאך א נקודה ס'איז דא ווייניג זאכן וואס זענען אזוי פערזענליך פארן מענטש פאר זיין ישות פאר זיין מהות פאר זיין אידענטיטי ווי זיין מיינונג. ס'זענען דא ווייניג זאכן וואס זענען אזוי איך ווי איך טראכט און איך האלט. מיין קאר, מיינע קליידער, מיין הויז, מיין משפחה, איז יענע זאך דארטן אינדרויסן וואס איז מחובר צו מיר. איך טראכט איז נישט מחובר צו מיר, נאר ס'איז איך. און די איך פון איך האלט איז א מרחק רב אפגערוקט פון. איך האב געקויפט, לאמיר זאגן, ס'איז אויך איך, אבער ס'זענען פארמישט דרויסנדיגע זאכן, איך האב געקויפט מיט געלט וואס איך האב געמאכט א זאך וואס איז אינדרויסן פון מיר און ס'איז געווארן מיין. איך טראכט איז איך. ס'איז נישט מיין שיגרא דלישנא צווינגט אונז צו זאגן מיין מח, מיין שכל, אבער אונז ווייס מיר אז טיף אינעווענדיג אידענטיפיצירט זיך א מענטש זייער שטארק מיט זיינע מחשבות, מיט זיין מח, מיט זיין הארץ, מיט וואס ער פילט און מיט וואס ער מיינט, איז נישט זיין גערעכט איינמאל מיט עפעס, איינמאל איך האב געטראכט, מיינט אז איך האב נישט גוט געטראכט, מיינט איך בין נישט גוט, איך בין שוואך, איך שטיי נישט אויף קיין פעסטן באדן, איך בין צעשאקלט, מיין מציאות, מיין מהות איז געווארן דימינישט, פארקלענערט, איינגעשרימפן. דאס איז א זאך מיט וואס א מענטש קען מורא'דיג שווער משלים זיין. במילא ווען ס'קומט צו די נקודה אז איך דארף מכיר זיין אז כ'בין נישט גערעכט אדער אז כ'האב נישט גוט געטראכט און אז יענער איז גערעכט אדער יענער האט בעסער געטראכט געט א קום אריין, ס'געט זיך א שטויס אריין די געפיל, די בושה און די אומזיכערקייט און די. פחד וואס אונז האמיר פון נאך פון די פריע קינדערישע יארן, און ס'לאזט מיך נישט גיין ווייטער, ס'געט מיר א, ס'געט זיך א שטעל אוועק אין פראנט פון מיר ווי א וואנט, ווי א בארג, און איך קען אפילו, איך האב ממש נישט ביכולת צו זען די אנדערע זייט, און אפילו אויב איך יא, שטער, ס'שטערט מיך אפילו עס פונעם מכיר זיין, צו זיך אליין שוין אפגערעדט צו יענעם. איך קען נישט. די פרייז וואס איך וועל דארפן פאר דעם באצאלן איז צו גרויס, ס'איז ממש איך דארף זיך אליינס דא מקריב זיין, איך דארף זיך אויסשטרעקן אויפן מזבח און זיך לאזן שעכטן, אויב נישט ביידע סימנים כאטש א האלבן סימן, אבער ס'איז קלאר, דאס גייט זיך אפרופן אויף מיין מהות, אויף מיין וועזן, אויף ווער איך בין, אויף מיין אידענטיטי, איך גיי ווערן, אויב נישט אינגאנצן אויס, זיכער שטארק איינגעשרימפן, איך גיי ווערן האלב פון וואס איך בין וואס איך בין יעצט ווען איך בין יא גערעכט. איז אין איין ווארט איז דא צוויי זאכן, קודם, זיין גערעכט ווערט ביי אונז עסאסיעטעד, צוזאמגעשטעלט, מיט שטיין אויף א פעסטן באדן, שטיין אויף ביידע פיס, זיין זיכער, זיין קלוג, זיין גוט, טון די ריכטיגע זאך, זיין די ריכטיגע מענטש, און אויכעט איז עס איז עס מיין 'איך', מיין 'איך' ווערט דא ארויסגעשטעלט. אין מיין איך איז ס'איז דא ווייניג זאכן, מסתמא נישט דא נאך א זאך אויף די וועלט וואס א מענטש וויל אזוי באשיצן פאר יעדן פרייז און מיט אלע כוחות, ווי דעם אייגענעם, ווי ווי די פינטעלע איך, אדער עכ"פנים וואס ער מיינט איז די פינטעלע איך, וואס איך מיין בין איך, פון וואס איך באשטיי, מיין קאור נקודה, די זאך ארום וואס אלע אנדערע זאכן פון מיר און איך דרייט זיך ארום. און אונז זעמער אז אונז זעמער אזוי, ווען אונז דארפן, ווען אונז זעמער ממש געצווינגען מודה צו זיין אין א טעות, א טעות פון דעם סארט, וועט מען נוצן כל מיני פענטשי ווערטער און אלע מיני שם הפועל'ס און נפעל'ס, מ'וועט ארום און ארום מ'וועט רעדן און מ'וועט אזוי ווי כאילו מ'מעג שוין אננעמען אז איך זאג אזוי לאז איך דיך שוין דרינגען אז ס'איז דא א מקום צו טראכטן אז אפשר האב איך יא געמאכט א טעות, מ'וועט אלעס טון חוץ זאגן די ווערטער, כ'האב געמאכט א טעות, כ'בין נישט געווען גערעכט. אלס א קלאסישע ביישפיל, ס'איז, עה, איז געווען אפאר יאר צוריק א געשיכטע, ס'איז געווען באריכטעט דעמאלטס אין די צייטונגען, אז איינע פון די פרעסטידזשפולסטע שפיטאלן אין די פאראייניגטע שטאטן, איז געווען א דאקטער וואס האט דורכגעפירט, א פרוי איז דארטן אריינגעקומען און זי האט געדארפט האבן אן עמערדזשענסי אפערעישאן אויף א פיס, אקעי די פרוי איז איינגעשלעפט געווארן און איינע פון די גרעסטע מומחים פונעם פון יענעם שפיטאל האט דורכגעפירט די אפעראציע. מ'האט דורכגעפירט די אפערעישן, די דאקטער האט באשטעטיגט פאר די משפחה אז ס'איז דורך מיט הצלחה און מ'האט ארויסגעפירט דעם פאציענט מיטן בעט צו אן אנדערן צימער וואו יענער זאל זיך אויסרוען. די פאציענט האט זיך אויפגעוועקט און געזען אז די דאקטער האט אפערירט דעם נישט ריכטיגן פיס, דאס הייסט די פיס וואס האט געהאט א פראבלעם וואס האט געדארפט די עמערדזשענסי אפערעישן איז געווען די לינקע, אבער די דאקטער האט דורכגעפירט דעם, די אפעראציע אויפן רעכטן פיס. אקעי, דאס איז געווען ממש א סקאנדאל און מען האט עס נישט געקענט סתם איגנארירן, די אישו האט געדארפט אדרעסירט ווערן און פאר דעם צוועק האט מען גענומען ממש דעם ווייס פרעזידענט פון יענע אינסטיטוציע איז ווען דער וויצע פרעזידענט האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געדארפט רעדן דערוועגן זיך אנטשולדיגן האט ער באצייכנט דעם אינצידענט מיט די ווערטער לאמיר זאגן אויף ענגליש אין זיינע ווערטער For whatever reason the surgeon simply felt that he was on the correct side of the patient אויף אידיש מחמת איזה סיבה שהיא האט דער דאקטאר געפילט אז ער איז אויף די ריכטיגע זייט פונעם פאציענט, דאס הייסט ער האט געדארפט זיין אויף די אויף די רעכטע אויף די לינקע זייט און למעשה איז ער געווען אויף די רעכטע זייט. ריבונו של עולם וואסערע מין סארט וועג איז דאס פון זאגן א פשוטע זאך? דער דאקטאר האט געמאכט א טעות. מחמת איזה סיבה שהיא, האט דער דאקטאר געהאט א געפיל אז בשעת ער פירט דורך די אפעראציע, שטייט ער אויפן ריכטיגן זייט פונעם פאציענט. דער דאקטאר האט געמאכט א טעות. פערטיג. ס'טוט מיר וויי. וואס קען מען יעצט טון דערוועגן? דאס איז שוין נישט קיין נפקא מינה, די אויספיר געווען וואס ס'איז נאר געווען, איך ווייס נישט צו ער האט באצאלט געלט פאר יענעם צו וואס עס זאל נאר האבן געווען, אבער די אינטראו, די אופן ווי אזוי ער האט עס באצייכנט, איז ממש גג על גג, א חידוש גג על גג, ממש א פשעטל על גבי פשעטל, ווען די זעלבע זאך האט געקענט געזאגט ווערן אין דריי פשוט'ע ווערטער נאר. די דריי פשוט'ע ווערטער זאגן כ'האב געמאכט א מיסטעיק. די אופן וויאזוי די ווייס פרעזידענט האט עס באצייכנט איז דורך א געמיש און א געפלאנטער מיט א וועג און אן אומוועג און נאכדעם נאך אן אומוועג על גבי דעם אומוועג אז פון דעם איז ארויסגעקומען אז ס'איז געשען א טעות. און אונז זעהן מיר עס כסדר אין לעבן. פילע מענטשן, לאמיר זאגן פאליטישאנס, וואס ווען ער קומט צו א פוינט אז ער האט געמאכט א טעות אדער ער האט באגאנגען אן עוולה און ער דארף זיך צושטעלן מודה זיין וועט ער, די נאנטסטע וואס ער וועט קומען צו בדרך כלל צו מודה זיין אינעם טעות וועט זיין אזוי ווי מיסטעיקס העוו בין מעיד, א טעות איז דא באגאנגען געווארן. ס'איז שוין די נאנטסטע וואס א פאליטישאן קומט געווענטליך צו אזא הודאה, צו אזא הכרה און עס זאגן, א טעות איז באגאנגען געווארן איז. ווייט נישט די זעלבע זאך ווי איך האב געמאכט א טעות, הגם ס'דרוקט אויס די זעלבע משמעות מיט זייער ענליכע ווערטער. א טעות איז באגאנגען געווארן שטעלט אריין א שטעלט אריין א ספעיס, ס'שטעלט אריין פלאץ, חלל, צווישן מיר און דעם אקט. אזוי ווי מ'שטופט אפ דאס אחריות דערפון ווייטער אוועק פון זיך. ס'איז נישט איך וואס האב עס געטון האב געמאכט דעם טעות, נאר איך בעצם האב געטון וואס כ'האב געטון, נאכדעם איז דא א צווייטע זאך וואס האט נישט קיין סך שייכות מיט דעם עצם אקט, דא איז א טעות באגאנגען געווארן און צווישן וואס איך האב געטון און די אופן וויאזוי איך באצייכן עס יעצט וואס איך בין מודה א טעות איז דא א מרחק, ס'איז דא שייכות צווישן די צוויי אבער ס'איז דא ספעיס, ס'איז דא פלאץ דא צווישן. סאו דאכט זיך מיר אז די צוגאנג וואס אונז טון וואס אונז טון מיר אסאך מאל וואס אונז נעמען מיר אסאך מאל איז ווען מ'וויל יענעם אפפרעגן, האמער א רייע פון אם תמצא לומר, ס'הייסט, לאמיר זאגן מ'טענה'ט זיך וועגן איין פרט, יא, זאג איך, ס'איז זיכער אז די עלעקשאנס זענען געווען געפעלטשט, און טאמער וועסטו וועלן זאגן אז ס'איז נישט געווען געפעלטשט דעמאלטס דאס, און טאמער יענץ, איז טאמער דאס איז א רייע פון אם תמצא לומר'ס, און די אם תמצא לומר'ס, די גאנצע גלגל, די גאנצע קייט, קומט אן צו א פלאץ וואס איז ווייט אפגערוקט פון די נקודה ביי וואס אונז שטיי מיר יעצט, וואו די שמועס איז יעצט. למאי נפקא מינה? פארוואס בלייבט נישט דער פאקוס אויף וואס אונז רעד מיר יעצט, אויף די אייגנטליכע שמועס, אויף די טעמע וואס איז יעצט אויפן טיש? מיינס, עס שרייט זיך קלארער אויס? מיינס, אונז אלע טו מיר דאס, יא, איך, דו, יענער, אונז אלע טו מיר דאס. ס'שרייט זיך פון דעם קלארער אויס, אז איך בין זיכער גערעכט און דו ביסט זיכער נישט גערעכט, אונז גיימיר יעצט מברר זיין פארוואס, און איך גיי נוצן אלע טולס וואס כ'האב אין מיין באקס, אין מיין ארסענאל, צו באקרעפטיגן, פעסטצושטעלן און אוועקצושטעלן די מציאות וואס איך ווייס שוין יעצט אויף זיכער, נאך פאר אונז האבן זיך געהעריג אפילו דורכגעשמועסט, איז אזוי ארום טרעפט מען זיך מיט א וועלט פון מענטשן, אז אזוי זעמיר אונז, אז די וועג וויאזוי איך זע די וועלט, דאס שפיגלט אפ דאס מציאות, דאס איז די אמת, אזוי איז עס. איי, מ'דארף זיך אבער יעצט אן עצה געבן, וואס טו איך מיט די אלע מענטשן וואס זענען נישט מסכים מיט מיר? יא, מען דארף דאך עפעס טון מיט דעם, יענער איז דאך אויך א מענטש און ער איז אויך דא, ער לעבט אויף די זעלבע וועלט און ער זעט וואס איך זע, מען דארף זיך אן עצה געבן מיט דעם אז יענער נישט מסכים מיט מיר. איז געווענטליך הייבט מען אן, דאס איז די גרינגסטע וועג פון פון דאס מסביר זיין, עקספלעינען דאס, איז צו מען נעמט אן אלס הנחה קדימה אז יענער איז נישט גוט אינפארמד, יענער ווייסט פשוט נישט, עס הייסט ער האט פשוט נישט קיין צוטריט צו די אינפארמעישן וואס איך האב, און איינמאל איך וועל זיין אזוי גוט און יענעם מיט יענעם שערן, איך וועל מיטטיילן מיט יענעם וואס איך ווייס, עס הייסט מען רעדט דא פון אינפארמעישן אדער מיינונגען, דעמאלטס וועט אים ליכטיג ווערן אין די אויגן און ער וועט מודה זיין אז איך בין גערעכט. וואס טוט מען אבער נאכדעם וואס עס שטעלט זיך ארויס אז יענער ווייסט אלעס וואס איך ווייס, אלע אינפארמעישן, אלע געשיכטעס, אלע סטאטיסטיקס און אלע נאמבערס און אלעס, אלע אלע אנדערע זאכן, יענער ווייסט עס אויך פונקט אזוי גוט ווי מיר, און נישט נאר ער קען די פאקטן, נאר ער קען אויך מיין מיינונג, ער איז באקאנט מיט מיין שיטה, מיט מיין אידאלאגיע, ובכל זאת האט ער נאך אלץ מחליט געווען צו אנקומען צו אן אנדערע מסקנא ווי איך. וואס טוט מען יעצט? איז דא נאך א מהלך, די צווייטע די בעקאפ פלען בי איז אנצונעמען אז יענער איז פשוט אן אידיאט, ער טראכט נישט גראד, איך ווייס דער מענטש קען נישט טראכטן, ער קען נישט זען אזא פשוט'ע זאך ווי ממש וויאזוי קען ער וויאזוי קען ער עס אפילו אנדערש אנקוקן, עפעס איז ראנג מיט זיין טראכטן, עפעס א מין, האסט שוין געזען א מענטש זאל טראכטן אזוי קרום? ממש ממש נישט צו פארשטיין. און וואס טוט מען אבער אויב יענער איז במציאות נישט קיין נאר? מיין איך אליין וועל אויך מודה זיין ווען איך רעד צו אים וועגן א אנדערע סאבדזשעקט און איך פרעג פון אנדערע מענטשן אויף דעם מענטש אויף דעם צווייטן מענטש אויף מיין אפאונענט וועט יעדער מודה זיין ניין ער איז דווקא א שטארקע בר דעת ער האט א שכל הישר ער טראכט גוט ער פראסעסט גוט אינפארמעישן און ער בויט גאנץ גוט אויס א זאך ווען ער קומט אן צו א מסקנא בדרך כלל ס'איז גאנץ פיין אויפגעבויט ס'איז גאנץ גוט אוועקגעשטעלט סאו קיין נאר איז ער נישט. קיין עם הארץ אויך נישט. עס הייסט איך קען שוין נישט אנלייגן דעם פראבלעם פון זיין נישט מסכים זיין מיט מיר אויף חסרון ידיעה און איך קען עס אויך נישט אנלייגן אויף טיפשות אז ס'פעלט אים פשוט חכמה. דעמאלטס מוז מען צוקומען צו א מסקנא אז יענער איז א נוגע בדבר. ס'קען נישט אנדערש זיין. קוק אהער. ער ווייסט דאך די אלע זאכן און ער פארשטייט אויך גאנץ גוט. ער איז דאך א בר דעת. פארוואס טראכט ער אזוי קרום? אהא. ער טוט עס בכוונה. ער האט א נגיעה, ער האט אן אג'ענדע, ער האט זיך זיינע חשבונות, און במילא מוז ער, מוז ער זאגן זאכן וואס ער אליין ווייסט אויך איז נישט אמת, פשוט ס'זאל שטימען מיט זיין אג'ענדע, ס'זאל שטימען מיט זיין אופן וויאזוי ער זעט די וועלט. און ווייסט פון וואו איך ווייס אז איך בין נישט גערעכט מיט די מיני חשבונות? ווייל איך ווייס אז יענער מאכט די זעלבע חשבונות אויף מיר. און נישט נאר איך, נאר יענער צווייטער און דריטער מאכט דעם זעלבן חשבון, די זעלבע סעט פון חשבונות, אויף אלע אנדערע יענעמ'ס וואס זענען מיט אים נישט מסכים. איך טו עס, יענער טוט עס, און יענער טוט עס אויך פאר'ן ערשטן יענעם. און אונז ווייסן מיר אויכעט, אונז אלע ווייסן מיר אז אונז אלע טו מיר עס. אונז אלע טו מיר עס, חוץ אונז. יעדער טוט עס חוץ איך אליין. און ס'איז ממש א שאד, ווייל. אונז ווייסט מיר אויכעט אין די זעלבע צייט אז מאכן א טעות איז א חלק פון וואס מאכט דעם מענטש זיין מענטש. א מענטש איז עימיצער וואס לערנט זיך אלץ נייע זאכן, ער ווערט געוואר נייע זאכן, זיין שכל אנטוויקלט זיך, זיין וועג פון טראכטן דעוועלאפט זיך, עס קומען אלץ צו חידושים, דאס מיינט מענטש. דאס הייסט מאכן א טעות, מאכן א מיסטעיק איז ממש א חלק פון וואס דעפיינט אונז אלץ די זאך וואס אונז זעמיר, א מענטש, א בן אדם, א בשר ודם. און אונז אלע ווייסן מיר דאס אויכעט. און אונז אלע ווייסן מיר אויכעט וויאזוי אונז קוקט מיר אויף מענטשן וואס בלייבן פאראקשנט מיט זייערע מיינונגען. און אונז קען מען פון דעם פארשטיין אז יענער קוקט אויף אונז די זעלבע וועג. דאס הייסט, איך ווייס אז ווען יענער רעדט מיט אזא מין, מיט אזא איבערצייגונג וועגן עפעס א שיטה, א מיינונג, א אידאלאגיע, בפרט עפעס וואס מאכט נישט אזוי שטארק אויס אין לעבן, איך ווייס אז ס'איז סתם, וואס ביסטו אזוי. וואס ביסטו אזוי סטאק? וואס קענסטו נישט פאר א מינוט ענטערטעינען די מעגליכקייט אז ס'איז נישט פונקט אזוי, אפשר בין איך יא גערעכט, און אונז ווייסמער אז יענער מאכט דעם זעלבן חשבון אויף אונז, און ביידע פון אונז זענען גערעכט. דאס איז איין נקודה מיט וואס יעדער איינער איז אינגאנצן גערעכט, וואס קיינער מאכט נישט קיין טעות. מיט דעם אליין אז אונז זעמער אלע אזוי, אבער אונז ווייס אבער אין די זעלבע צייט קען מען זעמער אונז אלע עלול צו מאכן טעותים, און ס'איז אייביג דא די מעגליכקייט אז ס'איז נישט אזוי ווי אונז האלט מיר. אבער די אמת איז פונקט פארקערט. ס'איז סאך מער ראטזאמער און געזונטער פאר א מענטש מודה צו זיין ווי מ'זאגט ווי א גבר ווי א מענטש און זאגן כ'האב געמאכט א טעות. ס'הייסט ס'איז סאך ראטזאמער מיינט אז מענטש ס'ברענגט אים סאך מער נוצן. מענטשן האבן עס ליב. רוב מענטשן זענען נישט באקוועם מיטן זיין ווי מען זאגט שוואך, וואלנערעבל פאר א צווייטן, אבער רוב מענטשן טיף אינעווענדיג ווילן דאס קענען זיין, ווייל דאס דאס זאגט אסאך וועגן וועגן די מאס זעלבסטזיכערקייט וואס א מענטש האט, וויפיל ער איז באמת באקוועם מיט זיך אליין. אויב א מענטש איז גענוג באקוועם און זיכער מיט זיך, קען ער דערהייבן צו זיין שוואך פאר א מינוט, אז צו אביסל מצמצם צו זיין זיין 'איך', ס'זאל אביסל איינגעשרימפן ווערן, ווייל ס'איז גענוג שטארק, די אמת'דיגע פינטעלע 'איך', ווער ער איז, ווער איך בין, איז גענוג שטארק, ס'איז גענוג פעסט, און ס'קען פארנעמען, ס'הייסט מיין מהות, מיין ישות באשטייט נישט נאר פון מיין מיינונג פון וואס איך טראכט, נאר ס'איז דא עפעס טיפער אונטער דעם וואס איז זייער שטארק, אזוי ווי די לוז, די ביין, וואס ווערט קיינמאל נישט פארניכטעט, אזא בחינה. מענטשן עפרישיעטן עס, מענטשן האבן הנאה דערפון און מען קוקט אזא איינעם ארויף. מען קוקט אים נישט נאר ארויף וועגן די תכונה אליינס, נאר אויך ווייל דאס זאגט אז זיין אויפריכטיג מיט אנדערע מענטשן, מיט זיך און מיט אנדערע, איז ביי דעם מענטש וויכטיגער ווי וואטשן אויף זיין איגאו. און אונז אלע ווייסט מען, היות אונז אלע זעמער געשלאגן מיט די זעלבע זאך, ווייסט מען אונז אויכעט אז דאס איז עס, ס'איז נאר איגאו. דאס איז די גאנצע זאך וואס שטערט אונז צו מודה זיין אין א טעות, צו אפן לאזן די מעגליכקייט אז אונז זעמער נישט גערעכט. ס'איז די איגאו. איז ווען א מענטש, ווען, ווען עימיצער זעט אז א מענטש איז גרייט אויף דעם, ס'טייטש זיין איגאו קען פארנעמען דעם קלאפ, פארשטייט ער אויכעט אז אונטער דעם איגאו זיצט א געזעצטער, באלאנצירטער און אוועקגעשטעלטער מענטש. סתם אזוי זיין אפן צו א מעגליכקייט פון קענען הערן עפעס אנדערש, קענען הערן א קעגנגעזעצטע מיינונג, איז בכלל אינטערעסאנטער, ס'מאכט דאס לעבן רייכער, ס'שפרייט אויס אביסל ווי מ'זאגט, ס'שטופט מער ארויס די האריזאנט, די אופק פון וואס דער מענטש קען זען, פון וואס ער דערהייבט, און זיין טראכטן ווערט מער אויסגעברייטערט, און ס'איז בכלל ס'אינטערעסאנטער און ס'איז פילפארביגער. דאס איז שוין אויסער דעם וואס יעדער מענטש וויל דאך זיין אייגנארטיג, יעדער וויל האבן עפעס מיט וואס ער צייכנט זיך אויס. די תכונה האט ווייניג קאמפעטישן, ס'איז דא ווייניג קאנקורענץ, און עמעצער וואס איז עס קונה איז לכאורה היפש אייגנארטיג, און ער איז אייגנארטיג אויף א מאס וואס איז שווער צו זיין מיט זייער אסאך אנדערע תכונות אין לעבן. יא, וואס האלט דער עולם? איך בין גערעכט? און גארנישט אזוי זיכער. ברכה און הצלחה.